בעזרת השם יתברך, מסכת קידושין דף ל"א, מ'הייבט אן דף ל"א עמוד א', זעכצן שורות פון אויבן, שאל בן אלמנה אחת את ר' אליעזר, זאגט די הייליגע גמרא, שאל בן אלמנה אחת את ר' אליעזר, א זון פון אן אלמנה, ס'טייטש זיין טאטע געשטארבן, האט געפרעגט ר' אליעזר, אבא אומר השקני מים, ואמא אומרת השקני מים, איזה מהם קודם? ס'טייטש, וואס טו איך אז מיין טאטע בעט מיך כ'זאל אים אנטרינקען וואסער, מיין מאמע בעט מיך כ'זאל איר אנטרינקען וואסער, איז ווער קומט ערשט? אמר ליה, האט רבי אליעזר געענטפערט, הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך, לאז איבער דיין מאמע'ס כבוד, און זיי מטפל מיט דיין טאטן, געב דיין טאטע די וואסער ערשט, פארוואס? שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך, ווייל סיי דו און סיי דיין מאמע ביידע זענען מחויב צו מכבד זיין דיין טאטן, די פרוי דארף דאך אויך מכבד זיין די מאן, און ממילא די טאטע'ס כבוד איז ערשט, זאלסטו אים ערשט אנטרינקען וואסער. זאגט די גמרא, בא לפני רב שיע, איז ער געגאנגען שפעטער צו רב שיע פרעגן די זעלבע שאלה, אמר לו כך, האט ער געענטפערט די זעלבע תשובה, רב שיע האט געענטפערט די זעלבע תשובה פון רב לעזער, אמר לו, האט דער מענטש ווייטער געפרעגט, רבי, נתגרשה מאי, וואס איז טאמער, זיי האבן זיך געגט, וואס יעצט איז שוין די מאמע נישט מחויב צו מכבד זיין דעם טאטן, איז יעצט ווער איז ערשט די טאטע אדער די מאמע, אמר ליה, האט רב שיע געענטפערט, מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה, פון דיינע אויגן ברעמען, פון די האר וואס וואקסט אויף די אויגן, זעט מען אז ביסט א בן אלמנה, ווי רש"י איז מסביר, ער האט געזען עס פעלט דארט האר, האט ער פארשטאנען אז דער איד האט אסאך געוויינט אז ער איז א יתום, זיין טאטע איז געשטארבן, און ממילא האט ער געהאט א שטיקל טענה אויף אים, פארוואס פרעגסטו שאלות וואס איז אינגאנצן נישט נוגע למעשה, און עס איז נישט כאילו ער האט עס געפרעגט טעארעטיש, ער האט עס געפרעגט כאילו ער פרעגט עס למעשה, ער האט געזאגט אבא אומר השקני מים, אמא אומרת השקני מים, כאילו ער האט א טאטע און א מאמע, און ממילא האט רב שיע געענטפערט בדרך שחוק, און ווי רש"י זאגט אז רב שיע האט געענטפערט אז אוואדע ווען די טאטע מאמע האבן זיך געגעט דארף מען ביידע מכבד זיין, אבער ער האט אויך צוגעלייגט אזא ווערטל, הטל להם מים בספל, לייג אריין וואסער פאר זיי אין א שיסל, וקעקע להם כתרנגולים, און קריי פאר זיי ווי מען קרייט פאר תרנגולים, דהיינו ווען מען געבט וואסער פאר תרנגולים, מאכט מען אזא קול די תרנגולים זאלן קומען, איז אזוי האט ער אים געענטפערט אזא תשובה בדרך שחוק. זאגט די גמרא ווייטער, דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה, עולא רבה האט גע'דרש'נט ביים טויער פונעם נשיא מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אין תהילים, יודוך השם כל מלכי ארץ, אז די מלכי ארץ די מלכים פון די וועלט עלן לויבן פארן באשעפער כי שמעו אמרי פיך, ווייל זיי האבן געהערט אמרי פיך, איז לכאורה מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי פיך, אמרי פיך איז א לשון רבים, וואס איז דאס די אמרי פיך? נאר וואס דען? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנכי ולא יהיה לך, אמרו אומות העולם, לכבוד עצמו הוא דורש, דהיינו ווען דער רבונו של עולם ביים בארג סיני האט געזאגט אנכי מיט לא יהיה לך, האבן די פעלקער געזאגט, אז דער רבונו של עולם כביכול איז אזוי ווי אלע מלכים, ער זוכט די אייגענע כבוד, אנכי לא יהיה לך, אבער כיוון שאמר כבד את אביך ואת אמך, ווען זיי האבן געהערט כבד את אביך ואת אמך, חזרו והודו למאמרות הראשונות, דעמאלטס האבן זיי מודה געווען אז אוודאי זוכט נישט דא דער רבונו של עולם זיין אייגענע כבוד, נאר והא ראיה, מען זעט דאך אז דער רבונו של עולם האט אויך פארלאנגט כבד את אביך ואת אמך, איז די אנכי לא יהיה לך האבן זיי שוין פארשטאנען אז פארשטייט זיך א מענטש מחויב צו מכבד זיין טאטע מאמע, פארשטייט זיך מ'מוז אויך מכבד זיין כביכול די רבונו של עולם, וואס ווי רש"י זאגט שלשה שותפים באדם, און נאך מער, די מענטש'ס לעבן איז דאך אויך תלוי אין די האנט פון די רבונו של עולם, איז פארשטייט זיך מ'דארף מכבד זיין די רבונו של עולם, אבער די רבונו של עולם דא האט נישט געזוכט די אייגענע כבוד, זאגט די גמרא רבא אמר מהכא, רבא האט עס געדרשנ'ט פון אן אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק ראש דברך אמת, שטעלט זיך די קשיא ראש דברך ולא סוף דברך, וואס איז דאס די ראש דברך, נאר וואס דען אלא מסוף דברך, דהיינו פון כבד את אביך ואת אמך, איז ניכר שראש דברך אמת דארט האט מען איינגעזעהן אז ראש דברך אז אנכי מיט לא יהיה לך איז אמת. זאגט די גמרא ווייטער בעו מיניה מרב עולא מען האט אן איבעיא געפרעגט פון רב עולא עד היכן כיבוד אב ואם ווי ווייט דארף א מענטש נזהר זיין אין מצוות כיבוד אב ואם אמר להם האט רב עולא געענטפערט צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו מען קען זיך אפלערנען פון דמא בן נתינה פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיא בשישים ריבוא שכר ס'איז געווען אמאל א מעשה אז חכמים האבן געוואלט קויפן פון אים סחורה וואס איז ווערט געווען זעקס הונדערט טויזנט גאלדענע דינער, והוי אים מבטח מנח תחת מלשותיו של אביו, און די שליסל צו די סחורה איז געווען אונטער זיין טאטנ'ס קאפ, ולא ציערו, און דמא בן נתינה האט נישט געוואלט אויפוועקן זיין טאטן. זאגט די גמרא, אביסל אן אנדערע נוסח אין דעם מעשה אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את ר' אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם, אמר להם האט ר' אליעזר געענטפערט, צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמא בן נתינה שמו, ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד, חכמים האבן געוואלט פון אים קויפן שטיינער פארן אפוד, דא זאגן ס'איז געווען פארן חושן, בשישים ריבוא שכר, פאר זעקס הונדערט טויזנט גאלדענע דינער, ורב כהנא מתני און רב כהנא האט געזאגט אן אנדערע נוסח, בשמונים ריבוא, ס'איז געווען פאר אכט הונדערט טויזנט, על כל פנים והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו, דער שליסל איז געווען אונטער זיין טאטנס קאפ, ולא ציערו, ער האט אים נישט געוואלט אויפוועקן, לשנה אחרת, די נעקסטע יאר נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, איז ער באלוינט געווארן שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, ס'איז געבוירן געווארן ביי אים א פרה אדומה, נכנסו חכמי ישראל אצלו, זענען די חכמי ישראל געקומען צו אים, מ'האט געוואלט קויפן פון אים די פרה אדומה, אמר להם, האט דמא בן נתינה זיי געזאגט יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אז כ'וועל בעטן פון ענק וויפיל געלט זאל נאר נישט זיין אתם נותנין לי עט עטס צאלן, אבער אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא, כ'וועל נישט בעטן פון ענק א הויעכן פרייז, נאר כ'וועל בעטן די זעלבע געלט וואס כ'האב פארלוירן ווען כ'האב נישט געוואלט אויפוועקן מיין טאטן. זאגט די גמרא ואמר רבי חנינא, האט רבי חנינא געזאגט אויף די מעשה, ומה מי שאינו מצווה ועושה, מה דאך א גוי, א דמא בן נתינה, וואס איז נישט געווען מצווה אויף מצות כיבוד אב ואם, ס'איז דאך נישט פון די שבע מצות בני נח, איז ער באלוינט געווארן מיט אזא שכר, כך מצווה ועושה על אחת כמה וכמה, כל שכן א איד וואס איז יא מצווה צו טון די מצות כיבוד אב ואם, איז אוודאי און אוודאי עט קריגן א גרויסע שכר, דאמר רבי חנינא, גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אז דער מצווה ועושה א איד וואס האט די מצוה איז זיין שכר אסאך גרעסער פון איינער וואס האט נישט די מצוה ווי תוס' איז מסביר די סברה ווייל איינער וואס האט די מצוה איז כסדר דואג און מצטער אפשר העט ער עובר זיין אויף די מצוה איז פאר דעם קומט אים א גרעסערע שכר זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט רב יוסף איז געווען א בלינדער האט רב יוסף געזאגט מריש הוה אמינא אמאל פלעג איך זאגן אז מאן דהוה אמר לי הלכה כרבי יהודה דאמר סומא פטור מן המצוות טאמער איינער העט מיר קומען זאגן אז די הלכה איז ווי רבי יהודה אז א סומא א בלינדע איז פטור פון אלע מצוות, איז עבידנא יומא טבא לרבנן, וועל איך מאכן א גרויסע סעודה פאר תלמידי חכמים, ווייל דהא לא מיפקידנא והא עבידנא, ווייל אויב אזוי קומט אויס אז איך בין נישט מצווה צו טון די מצוות און אף על פי כן טו איך די מצוות איז אוודאי וועך קריגן א גרויסע שכר, אבער השתא דשמעיתא להא דאמר רבי חנינא גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, יעצט אז כ'האב זיך דערוואוסט פון די מאמר פון רבי חנינא אז ס'איז נישט אזוי אז א מצווה ועושה קריגט מער שכר פון איינער וואס איז אינו מצווה ועושה איז אדרבה מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה, ווער ס'וועט מיר קומען זאגן אז די הלכה איז נישט ווי רבי יהודה אז איך בין מחיוב במצוות, איז דעמאלטס עבידנא יומא טבא לרבנן, וועל איך מאכן א גרויסע יום טוב א גרויסע סעודה פאר תלמידי חכמים. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מעשה אויף דמא בן נתינה, כי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען קיין בבל האט ער געזאגט, פעם אחת היה לבוש סירקון של זהב והיה יושב בין גדולי רומי, אז דער דמא בן נתינה איז אמאל געזעצן מיט אזא טייערע גאלדענע מלבוש און ער געזעצן צווישן די גדולים פון רומי און באתה אמו איז זיין מאמע געקומען און קרעתו זי האט צוריסן דעם מלבוש קרעתו ממנו וטפחה לו על ראשו זי האט אים געשלאגן אויפן קאפ וירקה לו בפניו זי האט אים געשפיגן אין פנים ולא הכלימה און ער האט איר נישט פארשעמט זאגט די גמרא ווייטער תנא אבימי בריה דרבי אבהו מיר האבן געלערנט אין א ברייתא יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם ס'דא אמאל א זון וואס איז מאכיל פאר זיין טאטן פסיוני איז אזא חשוב'ע עוף א חשוב'ע פלייש און פון דעסט וועגן איז וטורדו מן העולם די מעשה אז ער געט פאר זיין טאטן די פלייש איז אים טורד פון די וועלט ס'טייטש ער ווערט נענש אויף דעם און ס'דא אמאל פארקערט ויש מטחינו בריחים ס'דא אמאל א זון וואס מאכט זיין טאטע זאל ארבעטן פאר אים זאל מאלן פאר אים ווייץ און מביאו לחיי עולם הבא און דאס ברענגט אים לחיי עולם הבא און ווי רש"י ברענגט א ירושלמי אז מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו פסיוני ס'איז געווען טאקע א מעשה אמאל א זון האט געגעבן פארן טאטן צו עסן א פסיוני א טייערע שטיקל פלייש פעם אחת אמר לו אביו אמאל האט אים די טאטע געפרעגט מאין לך כל אלה פון ווי האסטו די פלייש אמר לו האט די זון געענטפערט חוצפה'דיג סבא מה אכפת לך וואס גייט דיך אן טחון ואכול כלומר לעוס ואכול קיי עס זיי שטיל הראהו שקשה לו האט אים געוויזן אז ס'איז שווער פאר אים און אויף דעם טאקע איז ער נענש געווארן ושוב מעשה באחד ס'איז געווען א מעשה א צווייטע שהיה טוחן בריחים זיין פרנסה איז געווען צו מאלן מיט א מיל שטיין והיה לו אב זקן ער האט געהאט אן אלטן טאטן וואס ער האט שטארק מכבד געווען, ושלח המלך בשביל אביו לבוא לעבודת המלך, און פונקט דער מלך האט געבעטן פונעם טאטן זאל קומען ארבעטן ביים מלך, אמר לו בנו, האט דער זון געזאגט פארן טאטן, אבא טחון, דו נעם איבער די פרנסה, ס'טייטש דו וועסט ווייטער, דו וועסט מאלן מיטן מיל שטיין, אזוי די משפחה האבן ווייטער פרנסה, ואני אלך תחתיך לעבודת המלך, און איך וועל גיין אנשטאטס דיר צו ארבעטן פארן קעניג, שאין לה קצבה, ווייל עס איז דאך נישטא קיין קצבה, א מענטש ארבעט פארן קעניג ווייסט דאך נישט וויפיל יאר ער וועט דארפן ארבעטן, איז די זון האט איבערגענומען דעם טאטן זעט מען אמאל אז א זון הייסט דעם טאטן מאלן מיט א מילשטיין, און פארקערט גאר איז אים גאר מכבד, און אמאל געבט א זון צו עסן פארן טאטן פאסיוני און איז אים גאר מבזה, און ער ווערט נענש אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט כגון אבימי ברי, אזוי ווי מיין זון אבימי קיים מצות כיבוד ער האט מקיים געווען מצות כיבוד אב ואם ווי עס דארף צו זיין, און ער פארציילט טאקע אז חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו, אז אבימי האט געהאט פינף ערוואקסענע זין אינדערהיים בחייו פון זיין טאטן פון ר' אבהו, איז סמכי איז דא וואס זאגן ס'טייטש די זינען די פינף זינען זענען געווען סמוכים להוראה זיי האבן געקענט פסק'נען, אנדערע זאגן סמוכים ס'טייטש סמוכים על שולחנו אז זיי האבן געוואוינט ביים טאטן אינדערהיים על כל פנים ער האט געהאט פינף זין אינדערהיים ווען זיין טאטע האט געלעבט, און וכי הוה אתא ר' אבהו קרי אבבא, ווען רבי אבהו איז געקומען קלאפן ביים טיר, רהיט ואזיל ופתח ליה, האט אבימי מקפיד געווען אליין צו עפענען די טיר ער האט נישט געלאזט זיינע קינדער זאלן עס גיין עפענען, ואמר אין אין עד דמטא התם, און די גאנצע וועג צום טיר האט ער געזאגט יא יא איך קום שוין עפענען, ביז ער איז אנגעקומען צום טיר. יומא חד איין טאג אמר ליה האט רבי אבהו געזאגט צו אבימי צו זיין זון אשקיין מיא, טרינק מיר אן וואסער, אדאייתי ליה נמנם, ווי לאנג ער האט געברענגט די וואסער, איז רבי אבהו איינגעשלאפן, אבער, אבימי האט נישט געוואלט מוותר זיין אויף מצוות כיבוד אב, איז גחין קאי עליה עד דאתער, איז ער געווען דארט געבויגן מיט די וואסער אין די הענט ביז די טאטע האט זיך אויפגעוועקט איז בשכר פון די גרויסע מצוה וואס ער האט געווארט דארט א לאנגע צייט ביז זיין טאטע האט זיך אויפגעוועקט איז איסתייעא מילתא ודרש אבימי מזמור לאסף האט ער געהאט א שפעציעלע סייעתא דשמיא אז אבימי האט געדרשנט דעמאלטס די קאפיטל מזמור לאסף וואס ער האט געהאט א שוועריקייט אז ער האט עס נישט פארשטאנען דעמאלטס האט ער זוכה געווען צו א סייעתא דשמיא צו פארשטיין דעם קאפיטל רש"י זאגט א צווייטע פשט אז ער האט געדרשנט דעם פסוק אליין ווי שטייט דא אין רש"י, ויש מפרשים שמקרא זה לבדו דרש, דאס וואס שטייט אין פסוק מזמור לאסף אלקים באו גוים בנחלתך וגומר, איז לכאורה, שטעלט זיך א קשיא קינה לאסף מיבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין קינה לאסף מ'רעדט דאך דא פונעם חורבן, איז ודרש כך האט ער גע'דרשנ'ט אזוי, שאמר אסף שירה, אז פארוואס שטייט מזמור, ווייל אסף האט געזאגט דארט א שירה על שכילה הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים ואבנים שבביתו, אז די אייבערשטער האט אויסגעגעבן די כעס אויף עצים ואבנים, ומתוך כך הותיר פליטה בישראל, און פאר דעם זענען אידן געבליבן, שאלמלא כן לא נשתייר משונאי ישראל שריד, ווייל ווען נישט וואלט די גאנצע כעס ארויס כביכול אויף די אידישע קינדער, וכן הוא אומר און אזוי אויך שטייט אין פסוק, כלה השם את חמתו ויצת אש בציון, איז על כל פנים דער דרש האט אבימי זוכה געווען צו דרש'נען בזכות די מצוה פון כיבוד אב ואם, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רבי יעקב בר אבוה לאביי, האט רבי יעקב בר אבוה געזאגט צו אביי, כגון אנא דעד דאתינא מבי רב, אבא מדלי לי כסא ואמא מזגה לי, היכי איעביד? דאס טייטש, רבי יעקב בר אבוה פרעגט פון אביי, איך, ווען איך קום אהיים פון בית מדרש, איז מיין טאטע לויפט מיר ברענגען א גלעזל וויין, און מיין מאמע איז עס מוזג, זי מישט עס אויס מיט וואסער, איז וואס זאל איך טון, איך מעג נעמען פון זיי די וויין, אדער אפשר איז עס א פגיעה אין זייער כבוד? אמר ליה, האט אביי געענטפערט, מאמך קביל, ומאבוך לא תקבל, פון דיין מאמע מעגסטו נעמען, פון דיין טאטן נישט, ווייל דכיון דבר תורה הוא חלשא דעתיה, היות ווי דיין טאטע איז א תלמיד חכם קען ער האבן א חלישות הדעת, טייטש דיין מאמע איז נישט קיין תלמיד חכם, פאר איר איז א כבוד צו ברענגען פאר דיר די וויין, אבער פאר דיין טאטן, וואס דיין טאטע איז א תלמיד חכם קען זיין ער וועט אמאל האבן א פגיעה פון דעם, און ממילא זאלסטו נישט אננעמען פון אים. זאגט די גמרא ווייטער, ר' טרפון הוה ליה ההיא אמא, ר' טרפון האט געהאט אן אלטן מאמען, דכל אימת דהות בעיא למיסק לפוריא, יעדע מאל זי האט געוואלט ארויפגיין אויפן בעט, גחין וסליק לה, האט ער זיך געבויגן, און זיין מאמע איז ארויף אויף זיין רוקן אזוי איז זי ארויף אויפן בעט, וכל אימת דהות נחת, ווען זי האט געוואלט אראפגיין פון בעט, איז נאך נחתת עלויה, איז זי אויך אראפ אויף אים, אתא וקא משתבח בי מדרשא איז ער געקומען אין בית מדרש, זיך משתבח זיין אויף די גרויסע מצוות כיבוד אם וואס ער האט, אמרי ליה האבן די חכמים אים געזאגט עדיין לא הגעת לחצי כיבוד, ביסט נאך אלץ נישט אנגעקומען צו האלב וואס א מענטש קען טון כיבוד אב ואם ווייל כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה האט דען דיין מאמע אמאל אריינגעווארפן א בערזל פול מיט דיין געלט אין וואסער און דו האסט איר נישט פארשעמט? די אזא מעשה איז נישט געשען איז פשט א מענטש קען אלעמאל שטרעבן אויף מער זאגט די גמרא ווייטער רב יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאמיה ווען ער האט געהערט די פיס טריט פון זיין מאמע אמר האט ער געזאגט איקום מקמי שכינה דאתיא איך וועל זיך אויפשטעלן די שכינה קומט צו גיין זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט אשרי מי שלא חמאן וואויל איז איינער וואס האט נישט געזען זיינע עלטערן ס'טייטש איינער וואס האט עלטערן איז מוז זיין פון צייט צו צייט אז ער איז נישט נזהר ווי ס'דארף צו זיין אין זייער כבוד און ער ווערט נענש אויף דעם איינער וואס האט נישט קיין עלטערן קריגט נישט די עונש און טאקע רבי יוחנן אליין איז געווען אזא מענטש וואס האט נישט געהאט קיין עלטערן רבי יוחנן כי עברתו אמו ווען זיין מאמע איז געווען טראגעדיג מת אביו איז זיין טאטע געשטארבן ילדתו ווען ער געבוירן געווארן מתה אמו איז זיין מאמע געשטארבן, איז פשט אז ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין טאטע מאמע וכן אביי, אביי האט אויך קיינמאל נישט געהאט קיין טאטע מאמע, פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי, והאמר אביי, מען געפינט אסאך פלעצער אין שס אז אביי זאגט אמרה לי אם, ער זאגט נאך זאכן בשם זיין מאמען, ענטפערט די גמרא, ההיא מרבינתיה הואי, די מאמע וואס ער רעדט איז נישט זיין ריכטיגע מאמע, נאר די מאמע די פרוי וואס האט אים געזייגט האט אים אויפגעהאדעוועט, אבער א מאמע האט ער קיינמאל נישט געהאט. זאגט די גמרא ווייטער רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה רב אסי האט געהאט אן אלטן מאמען אמרה ליה די מאמע האט געזאגט צו רב אסי בעינא תכשיטין איך וויל זאלסט מיר מאכן צירינגען עבד לה האט ער איר געמאכט האט זי געזאגט בעינא גברא איך וויל א מאן זוך מיר א מאן האט ער געזאגט נייעין לך איך וועל גיין זוכן האט זי געזאגט בעינא גברא דשפיר כוותך איך וויל א מאן אזוי שיין ווי דיר איז ווי די מפרשים זענען מסביר האט ער פארשטאנען אז די מאמע איז נישט ביים דעת, איז שבקה ואזל לארעא דישראל, איז ער אוועק פון דארט און איז געגאנגען קיין ארץ ישראל, ווי די מפרשים זאגן טאקע אז איינער וואס די עלטערן פארלירן די דעת, איז אדער מ'איז אים מכבד אדער גייט מען צו א צווייטע פלאץ, איז שמע דקא אזלה בתריה, ער איז געווען אין ארץ ישראל האט ער געהערט זיין מאמע קומט צו גיין, האט ער געזאגט די מאמע קומט צו גיין דארף מען איר מכבד זיין, אתא לקמיה דרבי יוחנן, איז ער געקומען צו רבי יוחנן אמר ליה האט ער געפרעגט פון רבי יוחנן מאי לצאת מארץ לחוץ לארץ צו איך מעג גיין צו חוץ לארץ מקבל פנים זיין די מאמע, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט צו רב אסי אסור, טארסט נישט, יעצט, ער האט נישט געזאגט פאר רבי יוחנן ער גייט מקבל פנים זיין די מאמע, סתם האט ער געפרעגט צו ער מעג גיין קיין חוץ לארץ, האט ער צוגעלייגט לקראת אימא מאי איך גיי סך הכל מקבל פנים זיין מיין מאמען, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט איני יודע איך ווייס טאקע נישט. איז אתרח פורתא, האט ער געווארט אביסל, הדר אתא, איז צוריק געקומען צו רבי יוחנן פרעגן למעשה וואס טו איך דא? אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט ווי רש"י איז מסביר, אז רבי יוחנן האט יא פארשטאנען פון די שאלה פון רב אסי אז ער וויל גיין קיין חוץ לארץ זיך ציען אהין, האט ער געזאגט אסי נתרצית לצאת, דו ווילסט גיין קיין חוץ לארץ, המקום יחזירך לשלום, זאלסט אנקומען צו חוץ לארץ בשלום, אנדערע מפרשים זאגן המקום יחזירך לשלום זאלסט צוריק קומען קיין ארץ ישראל בשלום, על כל פנים, אתא לקמיה דרבי אלעזר, איז רב אסי שפעטער געגאנגען צו רבי אלעזר, אמר ליה, ער האט געפרעגט פון רבי אלעזר חס ושלום דילמא מירתח רתח, דו האלטסט אפשר אז חס ושלום מיין רבי רבי יוחנן איז אויפגערעגט אויף מיר אז איך וויל גיין קיין חוץ לארץ, אמר ליה, האט ער אים געפרעגט מאי אמר לך זאג מיר פונקט די לשון וואס רבי יוחנן האט דיר געזאגט, אמר ליה, האט ער אים געזאגט אז מיין רבי האט געזאגט רבי יוחנן האט געזאגט המקום יחזירך לשלום, אמר ליה, האט רבי אלעזר געזאגט צו רב אסי ואם איתא דרתח לא הוה מברך לך, טאמער ער וואלט זיך גערעגט אויף דיר וואלט ער דיר נישט געבענטשט, ער האט דיר געבענטשט, איז א סימן ער רעגט זיך נישט אויף דיר. איז אדהכי והכי דערווייל טאקע איז ער ארויס צו מקבל פנים זיין זיין מאמען, אבער ווען ער איז ארויס פון ארץ ישראל שמע לארונא דקאתי האט ער געהערט די ארון פון די מאמע קומט, דהיינו ער האט פארשטאנען אז די מאמע איז נפטר געווארן אויפן וועג, אמר האט ער געזאגט אי ידעי לא נפקי ווען איך וואלט געוואוסט וואלט איך נישט ארויס קיין חוץ לארץ צו מקבל זיין איר ארון, ווען זי וואלט געלעבט וואלט זיך עס געלוינט אבער צו מקבל פנים זיין א ארון וואלט איך דאס נישט געטון. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האמיר געלערנט א ברייתא מכבדו בחייו ומכבדו במותו א מענטש דארף מכבד זיין זיין טאטע מאמע בחייו, און די זעלבע זאך במותם, בחייו כיצד, וואס איז טייטש בחייו, ברענגט די ברייתא א דוגמא, הנשמע בדבר אביו למקום, איינער וואס איז אין א פלאץ וואס דארט איז מען מכבד זיין טאטע, און מ'עט פאלגן זאכן טאמער ער דערמאנט זיין טאטנ'ס נאמען, איז לא יאמר, זאל ער נישט זאגן, שלחוני בשביל עצמי, דהיינו טאמער ער געפינט זיך אין עפעס א פלאץ דארט אין דעם געגנט, זאל ער נישט זאגן, שיקטס מיר אהיים, ווייל איך דארף אהיים גיין, אדער מהרוני בשביל עצמי, יאגטס ענק צו פאר מיינעטוועגן, אדער פטרוני בשביל עצמי, לאזטס מיך ארויסגיין פון דא, אלס מיין, פאר מיך אליין, פאר מיינעטוועגן, א מענטש זאל דאס נישט טון, אלא כולהו בשביל אבא, ער זאל אלעמאל דערמאנען זיין טאטנ'ס נאמען, ניין ער זאל זאגן, שיקטס מיר אהיים, איך דארף גיין צום טאטן, יאגטס ענק צו, איך דארף גיין צום טאטן, שיקטס מיר אוועק פון דא, איך דארף גיין צום טאטן, ווייל דאס איז א כבוד פארן טאטן ווי רשי זאגט טאקע, דאס איז נאר אין א פלאץ וואס מ'איז מכבד זיין טאטן מעט עס טאקע טון, טאמער עס איז נישט אזוי, טאמער איז אין א פלאץ וואס מעט נישט מכבד זיין זיין טאטן, אים מעט מען יא מכבד זיין, איז אוודאי דארט זאל מען זיך נישט באנוצן מיטן טאטנס נאמען, ווייל פארקערט דארט איז עס א גנאי, אקאפנים, אזוי איז מען מכבד א טאטן בחייו, ווייטער במותו כיצד, וויאזוי איז מען מכבד א טאטן לאחר מאה ועשרים, איז היה אומר דבר שמועה מפיו, איינער זאגט נאך א דבר הלכה פון זיין טאטן, איז לא יאמר זאל נישט זאגן נאכדעם וואס די טאטע איז געשטארבן כך אמר אבא אזוי האב איך געהערט פון טאטן אלא נאר כך אמר אבי מורי ער זאל זאגן אבא מורי ער זאל זאגן א לשון חשיבות און די זעלבע זאך ער זאל זאגן הריני כפרת משכבו הריני כפרת משכבו איז טייטש אז טאמער ער האט געטוהן עפעס שלעכטס ער האט געטוהן עפעס אן עבירה וואס קומט אים אן עונש זאגט דער זון איך בין מקבל די עונש אויף זיך והני מילי אבער זאגט די גמרא דאס איז נאר תוך שנים עשר חודש די ערשטע צוועלף חדשים נאכדעם וואס א טאטע שטארבט, וואס דעמאלטס, ווי רש"י ברענגט, זענען אפילו די רשעים פון כלל ישראל ווערן נאר נענש צוועלף חדשים, איז צוועלף חדשים דארף מען זאגן הריני כפרת משכבו, אבער מכאן ואילך, נאך צוועלף חדשים אומר, זכרונו לברכה לחיי העולם הבא, ווען מען דערמאנט דעם טאטן, זאגט מען זכרונו לברכה לחיי העולם הבא. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, חכם משנה שם אביו ושם רבו, א חכם וואס דרשנ'ט, ער וויל דערמאנען א הלכה פון זיין טאטן, צו פון זיין רבי, זאל ער נישט זאגן זיין טאטנ'ס נאמען אדער זיין רבינ'ס נאמען, נאר זאל זאגן אזוי זאגט דער טאטע כך אמר אבי מורי כך אמר רבי מורי ער זאל נישט דערמאנען די נאמען אבער תורגמן א מתורגמן אמאליגע צייטן איז ווען א אמורא האט געדרשנט איז אלעמאל געשטאנען איינער פאר אים און גערעדט העכער איז דער מתורגמן אינו משנה לא שם אביו ולא שם רביו ער איז נישט משנה שם אביו ושם רביו נאר ער באנוצט זיך יא מיט די נעמען פרעגט די גמרא וואס מיינט אז ער באנוצט זיך יא מיט די נעמען אבוה דמאן אילימא אבוה דמתורגמן ווען מען דערמאנט דעם טאטן פון דעם מתורגמן מעג דער מתורגמן רופן דעם טאטן ביים נאמען ווי קען זיין אזא זאך אטו תורגמן לאו בר חיובא הוא, ער איז דען נישט מחויב במצות כיבוד אב? אלא אמר רבא נאר וואס דען איז רבא מסביר, שם אביו של חכם ושם רבו של חכם, דהיינו די חכם וואס די חכם רעדט זיך שטיל צו די מתורגמן און די מתורגמן רעדט הויעך, איז ווען די חכם דערמאנט זיין טאטן אדער זיין רעבן, איז מוז נישט די מתורגמן זאגן אבי מורי אדער רבי מורי, נאר די מתורגמן מעג יא רופן די נאמען, טאקע כי הא דמר בר רב אשי אזוי ווי מר בר רב אשי כי הוה דריש בפירקא, ווען ער האט געדרשנט ברבים איז איהו אמר אבא מרי איז ער האט שטילערהייט געזאגט צום מתורגמן אבי מורי ווען ער האט גערעדט פון זיין טאטן, אבער ואמוריה דער מתורגמן אליין ווען ער האט גערעדט הויעך אמר הכי אמר רב אשי האט דערמאנט דעם טאטן ביים נאמען.